מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן נאך אין די מעשה פון איינזעצן דעם אלטן רעבן דעם בעל התניא והשולחן ערוך, די מעשה וואס ס'ווערט געדרוקט אין דעם ביכל הייסט ארעסט און באפרייאונג פון אלטן רעבן, מיר האלטן סיפור ק ו. אין איינע פון זיינע שיחות דערציילט דער רבי דער פריערדיגער רבי כבוד קדושת אדמור מהרייצ פון דער צייט פון כסלו תרסב וואס הוד כבוד קדושת אאמור הרב הקדוש וואס דער פריערדיגער רבי זאגט אז אין תרסב אין כסלו תרסב פון יעמאלט ווען דער טאטע דער רבי רשב האט מיך מזכה געווען מיט זיין הייליגן בריוו אז אונזער יום טוב יט כסלו איז דער יום טוב של ראש השנה פון חסידות איז ביי די תלמידי התמימים נחלט געווארן אז מען באדארף זיך נעמען צו די דרכי עבודה לויט דער הוראה אז יו ט כסלו איז ראש השנה פון חסידות. וואס קען מען מאכן וואס די החלטה, און עס איז נחלט געווארן אז פאר דעם יום טוב של ראש השנה פון חסידות באדארף מען אויך האבן די הקדמות פון ימי הסליחות און חודש אלול, אזוי ווי מען גרייט זיך צו אויף ראש השנה מיט גאנץ אלול מען בלאזט שופר און מען טוט תשובה מען זאגט עקסטערע תהלים און דאן קומט סליחות אזוי איז אויך ווען עס קומט פאר יו ט כסלו באלד האט דער רבי רשב האט געזאגט אז ראש השנה לחסידות דארף מען זיך צוגרייטן אויף אזא סארט אופן צו יו ט כסלו אין א צווייטן ארט זאגט דער רבי דער רבי רייצ י' כסלו איז די באפרייאונגס טאג פונעם מיטעלער רעבן, דער מיטעלער רבי איז ארויסגעגאנגען פון כלא י' כסלו, און זאגט דער פרידיגער רבי אז י' כסלו וואס דער פרידיגער דער מיטעלער רבי איז באפרייט געווארן איז דער זמן הלידה פון א חסיד, י' ט' כסלו איז דער ברית, צווישן י' און י' ט' כסלו איז די לידה, די התחלה איז פון א י' פון י', א חסידישע פארברענגען איז די לידה פון א חסיד. מען פירט זיך ביי חסידים אז אין דעם טאג פון יט כסלו באגריסט מען זיך, גוט יום טוב, לשנה טובה, בלימוד החסידות, ודרכי החסידות, תכתבו ותחתמו. ווי ס'איז מקובל האבן זיך אין דעם חג הגאולה יו ט כסלו תקס דער אלטער רבי איז געווען איינגעזעצט און ארויסגעגאנגען אין תקנט, סאו אין תקנ תקס דעם ערשטן יו ט כסלו איז מקובל אז האבן זיך צוזאמענגעקליבן אין ליאזנע א גרויסע צאל חסידים און זענען צוגעקומען א סך פון די וועלכע זענען פריער געווען מתנגדים און דער אלטער רבי האט דאמאלס געזאגט דעם דרוש ברוך שעשה ניסים לאבותינו, ס'איז געדרוקט געווארן אין ברוקלין תשיא, דער דרוש וואס דער אלטער רבי האט געזאגט, פאראן א גענויערער נוסח אז אין אנהייב מאמר האט ער געזאגט ברוך שעשה ניסים לאבותינו הבעל שם טוב ורבינו הרב המגיד, בימים ההם פורים וחנוכה ובזמן הזה יו ט כסלו, זייער געשמאק, מיט איבערחזר'ן נאכאמאל וואס דער אלטער רבי האט געזאגט ווי דער נוסח איז, פאראן א געוויסע א גענויערער נוסח אז אין אנהייב מאמר האט ער געזאגט ברוך שעשה ניסים לאבותינו הבעל שם טוב ורבינו הרב המגיד בימים ההם פורים וחנוכה ובזמן הזה יו ט כסלו, און אינעם דאזיגן מאמר לויבט ער די עבודת המוחין און איז משפיל ומבטל דעם ענין פון עבודה מיט התפעלות, און דאס איז געווען בלויז א הוראת שעה ווארום חסידים זענען א גאנץ יאר געשטאנען אין גרויס התלהבות און התפעלות צוליב דעם אפענעם חסד וואס דער אויבישטער האט געטאן מיט זיי דורך ראטעווען אים און ראטעווען די תורת הבעל שם טוב. מיט דעם פארענדיגט זיך די מעשה פונעם ארעסט ובאפרייאונג פונעם אלטן רבין וואס איז ארויסגעגאנגען יו ט כסלו מיר גייען איצט לייענען דעם צווייטן ארעסט וואס מ'האט איינגעזעצט דעם אלטן רבין. דער צווייטער ארעסט, איסרו חג תקס א, כמעט צוויי יאר נאך וואס מ'האט אים איינגעזעצט דעם ערשטן מאל, איז דער אלטער רבי נאכאמאל ארויסגערופן געווארן קיין פעטערבורג, מ'האט אים גערופן מצד דער מלוכה, און מען האט אים ווידער איינגעזעצט אין תפיסה צוליב א צווייטער מסירה וואס איז אריינגעבראכט געווארן דורך די מתנגדים קעגן חסידות. דער אלטער רבי האט אויף אלע פראגן געענפערט בטוב טעם ודעת. מען האט דאן געפרעגט דעם אלטן רבין וועגן דעם וואס עס ווערט ערקלערט אין חסידות אז עס מאנט זיך מסירות נפש, עס מאנט זיך ביטול, וואס מסירות נפש איז אין פלוג א סתירה צו געטרייער בירגערשאפט און ביטול איז א סתירה צו ישוב העולם און מסחר, ווי קענסטו פאדערן פון חסידים אזעלכע זאכן? דער אלטער רבי האט געמוזט ערקלערן די מלוכה פארשטייער אז דאס איז נישט אז דאס איז נישט קיין שום סתירה, נאר אדרבה, מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע, די מלכות דא למטה איז אזוי ווי די מלכות פונעם אייבערשטן, און דער וועלכער האט מסירות נפש פאר דעם אויבערשטן האט אויך מסירות נפש פאר זיין קעניג אין לאנד. זיי האבן געטענה'ט אז אויב מ'האט מסירות נפש איז דאס איז דאס אנטקעגן די מלוכה ווייל מ'האט מסירות נפש צום אייבערשטן האט ער זיי געזאגט ס'איז די זעלבע זאך ווארום דאס זיין דאס זיין אפגעהיטן אין עניינים וועלכע געהערן צו תורה איז ענג פארבונדן מיט דער אפגעהיטנקייט אין זאכן וואס געהערן צו דער מלוכה, אזוי ווי א איד דארף זיך אפגעבן און אכטונג געבן אויף יעדן זאך אין תורה, דארף ער אכטונג געבן אויף די מלוכה אויכעט, ווארום דאס איז דאך אויך א דין פון דער תורה, די רז"ל זאגן אז דינא דמלכותא דינא, א דין וואס די מלכות גיבט ארויס איז א דין און מען דארף עס פאלגן, שטייט אויכעט אין פרקי אבות הווי מתפלל בשלומה של מלכות און ירא את השם בני ומלך וכו', מען דארף ליב האבן, מען דארף מורא האבן און אויכעט פאר א מלך דא למטה. דאס גלייכן וועגן דעם ענין פון ביטול דאס וואס זיי האבן געפרעגט אז ביטול איז א סתירה צו יישוב העולם און מסחר, אז איינער איז בטל גייט ער נישט ארבעטן ער טוט גארנישט, האט ער געענטפערט, מיינט דאס נישט אז מען זאל זיך נישט פארנעמען מיט קיין געשעפט, נאר אז מען זאל נישט נאכיאגן זיך נאך לוקסוס, און ממילא וועט מען נישט גנב'נען און גזל'נען, פונקט פארקערט, דורך דעם וואס א מענטש איז בביטול, וועט ער דינען און ער טוט ארבעטן ער טוט פארדינען, אלץ איז אויפן אמת'ן און ריכטיגן און הלכה'דיגן אופן, מען וועט רחמנות האבן אויף יענעם אויכעט, ער האט זיי ערקלערט דעם ענין לויט דער טיפקייט פון קבלה. דער צאר אלכסנדר דער ערשטער איז געווען א גוטער און גערעכטער מענטש, אין אנהייב פון זיין מלוכה איז ער געווען זייער גוט צו אידן, דערנאך האט ער זיך געביטן, ער איז געווארן שלעכט, אבער ער איז נאך אלץ געווען בעסער פון נאטור ווי זיין ברודער ניקאליי, וועלכער איז פון נאטור געווען א שלעכטער און א פארדארבענער, אן אכזר און א פרומער אין זיין גלויבן. איז געווען צוויי ברידער, דער צאר איז געווען אלכסנדר, ער געווען זייער גוט פאר אידן, דערנאך איז ער געווארן שלעכט, אבער נאך אלץ געווען בעסער פון נאטור ווי זיין ברודער וואס האט געהייסן ניקאליי. די לעצטע טעג וואס דער אלטער רבי איז געזעסן אין תפיסה אין דער פעטראפאוולובסקער טורמע, דאס הייסט וואס מיר האבן יעצט געענדיגט די מעשה פון דעם ערשטן זיצן, דעם ערשטן ארעסט, האט מען אים געפירט פון דעם פארשונג קאמער אין זיין תפיסה, דער האט מען האט מען אים געפירט פון דעם פארשונג קאמער אין זיין תפיסה, מען האט אים געברענגט צו דעם פלאץ וואו מען פרעגט מענטשן די שאלות. דער יונגער ניקאליי, אלעקסאנדער'ס ברודער, האט זיך דאן געשפילט אויפ'ן הויף מיט איינעם פון זיינע חברים, אן אינגלעך פון דער מלוכה פאמיליע. ניקאליי נאך געווען א קינד און האט זיך געשפילט יעמאלט. אזוי ווי ער איז געווען אן אכזר, פלעגט ער מיט זיך שטענדיג ארומטראגן א בייטש. זעענדיג דעם אלטן רעבן, האט ער צו אים אויסגעשטרעקט דעם בייטש אים אים אנצושרעקן. דער אלטער רבי האט אים אנגעקוקט מיט זייער א שארפן בליק, און דער בליק האט אויף דעם אכזריות'דיגן אינגל געפועלט א געוואלדיגע גרויסע שוואכקייט. ביז וואנען פון די שרעק פונעם אלטן רבינ'ס קוק אויף אים אז דער בייטש איז ארויסגעפאלן פון זיין האנט, און ער האט אראפגעלאזן די אויגן, ער האט נישט געקענט קוקן אויפן אלטן רבין, און אראפגעבויגן די קאפ, און האט געזאגט צו זיין לערער אז די הארץ איז אים אויסגעגאנגען פאר שרעק פון דעם בליק וואס דער ארעסטאנט האט אויף אים געקוקט. מען האט געפירט דעם אלטן רבין פון איין פלאץ צום צווייטן, און דארטן אין הויף האט זיך געשפילט דער ניקאליי, און ער האט גענומען א בייטש, ער האט געוואלט דערשרעקן דעם אלטן רבין. דער רבי דער צמח צדק האט געזאגט אז בעת דער קרוינונג פון צאר ניקאליי אז דער אלטער רבי פלעגט פועלן מיט זיין קוק אזוי ווי איינער פון זיינע הייליגע חברים האט געפועלט מיט רעד, דער אלטער רבי האט נאר געדארפט קוקן און די פעולה איז געווען פון א העכערער מדריגה אזוי ווי ראי' איז העכער ווי דיבור דערפאר האט דער אלטער רבי מיט זיין קוק געטון מער ווי אנדערע מיט די רעד. דער ענין פון הקדוש ברוך הוא בורא רפואה קודם למכה בהשגחה פרטית, וואס דאס מיינט אין אידיש, דער אויבערשטער באשאפט די רפואה פאר דער מכה מיט השגחה פרטית, זעט מען במוחש אין יעדער ענין כללי ופרטי, אין יעדן זאך זעט מען די השגחה פרטית. די השגחה פרטית אז ניקאליי האט זיך געדארפט אינגלווייז שפילן אין הויף, ווען מען האט דעם זיידן געפירט פון דעם אויספארשונג צוריק אין תפיסה קאמער, מען האט אים געפירט פון וואו מיט אים, ס'איז געווען אין צוויי עקסטערע בנינים, מיר איז באוואוסט די מעשה מיט די שיפל וואס מען האט געליינט, אז דער אלטער רבי האט געוואלט מחדש זיין די לבנה, האט נישט געוואלט זיך אפשטעלן, מען האט אים געפירט אריבער די וואסער, דארטן איז געווען וואו מען פלעג אים אויספארשן. פירנדיג צוריק, איז בהשגחה פרטית, האט זיך פונקט ניקאליי געשפילט דארטן ווי פריער דערציילט, אז ניקאליי האט דערזען דעם זיידן, האָט ער אַ פֿאָכע געטאָן מיט דער בײַטש, אָנשרעקן דעם זײדן. האָט דער זײדע אױף אים אַ קוק געטאָן פֿון גרױס אַ קוק געטאָן, פֿון גרױס פּחד איז בײַ ניקאָלײַען אַרױסגעפֿאַלן דער בײַטשל פֿון זײַן האַנט, װאָס דער קוק האָט פּועל געװען אַ שבֿירה כּללית אין דעם רע, ס'האָט אים אין גאַנצן צעבראָכן. דאָס איז דער ענין פֿון מקדים זײַן די רפֿואה פֿאַר דער מכה אין דעם ענין כּללי. אן דעם וואלט מען חלילה נישט קענען אריבערטראגן די גזירות קשות וואס ער וואלט גוזר געווען. דער אלטער רבי האט מיט דעם גע'פועל'ט אז עס האט אים צובראכן און מען האט געקענט אדורכטראגן זיינע גזירות איז געווען אסאך שוואכערע גזירות. דער זיידע מיט זיין קוק האט פועל געווען א שבירה אין ניקאלאי'ס שוט המלכות, אין די בייטש פון זיין מלוכה האט דער אלטער רבי געברענגט א שבירה. אט ווי יוסף האט פועל געווען דורך זיין דיבור, דורך מזכיר זיין שם אלוקים, האט ער געמאכט א שבירה כללית אין דער קליפה פון מלכות פרעה. אין איינע פון זיינע רשימות דערציילט דער רבי כבוד קדושת אדמו"ר מהוריי"צ נשמתו עדן, ווען דער קייזערליכער באפעל איז אנגעקומען דעם צווייטן טאג חול המועד סוכות, וואס דאס איז ח"י תשרי תקס"א, איז אנגעקומען די ידיעה, ווען דער געזעצליכער באפעל איז אנגעקומען דעם צווייטן טאג חול המועד סוכות ח"י תשרי תקס"א אז מאנטאג פֿיר און צוואַנציק טעג אין תשרי זאל דער רבי פארן אין דער מלוכה שטאט מיט דער מיט דער פאסט וואגאן אויף מלוכה הוצאות און אז ער קען מיטנעמען מיט זיך צוויי מענטשן וועמען ער וועט וועלן ער קען אויסקלייבן ווער ס'זאל מיטפארן מיט אים ער קען נעמען צוויי מענטשן זאלן אים באדינען, זיי וועלן מיט אים קענען אומזיסט מיטפארן, די מלוכה וועט באצאלן פאר זייערע כרטיסים אויף די באן אויכעט, און אז דריי פקידים אנגעטון אין ציווילע קליידער וועלן זיי באגלייטן, נישט אנגעטון אין צבא, אנגעטון, אויף רוסיש הייסט עס גראזשדאנסקע, ציווילע קליידער וועלן זיי באלייטן, האט זיך רבי משה, דעם רבינ'ס אינגסטער זון, שטארק געבעטן אז דער אלטער רבי זאל אים מיטנעמען. דער אלטער רבי האט דאך געהאט א זכות אויסקלייבן צוויי מענטשן, האט דער אינגסטער זון זיך געבעטן אז ער וויל מיטפארן. דער אלטער רבי האט ליב געהאט זיין אינגסטן זון, און ער פלעגט זאגן אז בחסד השם יתברך און א דאנק דעם אויבערשטן האט משה צען מאל מער כשרונות ווי דער נאך וועמען ער הייסט. ער האט געהייסן נאך דעם זיידן פון דעם אלטן רעבן, דער אלטער רעבעס טאטע האט געהייסן ר' ברוך, דער ר' ברוך'ס טאטע האט געהייסן ר' משה, און אז זיין און אז זיין וואונדערליכער זיכרון וועט אים קיינמאל נישט פארלאזן, אזוי האט דער אלטער רבי געזאגט אויף ר' משה, די מעלה פון דער דאזיגער נסיעה אנטקעגן דער פריערדיגער, אין יאר תקנ"ט, וואס איז די מעלה לגבי דעם פארן צו פעטערבורג, ווי ער געפארן דעם ערשטן מאסר ווי מ'האט ערשט געענדיגט דערציילן, איז אלעמען זייער גוט באקאנט, די ערשטע נסיעה איז געווען גאר א שווערער ארעסט, פון דער ערשטער מינוט ווען מען האט אים אריינגעזעצט אין דער מיט שווערע אייזנס באדעקטער שווארצער בויד, ס'איז געווען א שווארצע בויד און ס'איז געווען פארמאכט מיט מיט אייזנס מיט אלץ, וואס מען פלעגט רופן דער טויטן-וואגן, אזוי האט מען עס גערופן, וואס איז געווען אפגעשטעלט, דעם וואגן האט מען געפירט פון בית המשפט צו וואו מען גייט זיי הרג'נען, עס איז געווען אפגעשטעלט פאר צוגעמשפטע צום טויט, און זעלנער מיט אויסגעשטרעקטע שווערדן האבן עס באוואכט, זענען געגאנגען לעבן דעם וואגן אכטונג געגעבן אויפן אלטן רעבן, באוואפנטע זעלנער זענען געריטן פאראויס און א קאמאנדיר איז געווען אין זייער שפיץ, און האבן מיט געוואלד אוועקגעיאגט דעם גאנצן עולם, האבן נישט געלאזט קיינעם נאכגיין, סיי מענער, סיי פרויען און קינדער, וועלכע זענען נאכגעלאפן און געשריגן מיט ביטערע יללות אז מען זעצט איין דעם אלטן רעבן. דאס איז געווען ביי דעם ערשטן מאסר. די איצטיגע, די צווייטע נסיעה, איז געווען א בכבוד'דיגע נסיעה, א נסיעה איז א נסיעה אין א באקוועמען פאסט וואגן אין יעדער סטאנציע האט מען געגעבן דעם אלטן רעבן א באזונדער צימער אויף צו רוען אין די סטאנציע, און אומעטום וואו דער וואגן איז דורכגעפארן זענען הונדערטער מענטשן, מענער און פרויען, געקומען מקבל פנים זיין דעם אלטן רעבן און אים געבענטשט. מען לייגט צו אין די הערה פֿיר און פֿופֿציק אויך נישט אידן פלעגן אים באגעגענען אין יעדן ארט וואו ער איז אנגעקומען מיט ברויט און מיט זאלץ. ווען דער מנהג איז אז מ'איז מקבל א חשוב'ן מענטשן, איז מען אים מקבל מיט ברויט און מיט זאלץ. פרייטאג אַכט און צוואַנציק טעג אין תשרי איז דער אלטער רבי אנגעקומען אין פעטערבורג, ער איז ארויסגעפארן כ"ד און ער איז אנגע ער איז אנגעקומען כ"ט. איינער פון די הויכע באאמטע פון אינערן מיניסטעריום האט אים באגריסט און אים געפירט מיט זיינע באגלייטער אין א הויז אין דעם הויף פון דעם טאנעס סאוועט. אין דער הערה זאגן זיי וואס מיינט דאס טאנעס סאוועט בעת דעם ערשטן פאר בעת דעם ערשטן ארעסט איז די פעטראפאוולסקע פעסטונג געווען גערופן מיטן נאמען טיינע סאוועט אין צוויי יאר ארום איז פארענדיגט געווארן דער גרויסער בנין וואס עס האט געדויערט צוואַנציק יאר שטעלן אים און מען האט דאן יענעם בנין גערופן טייני סאוועט וואס איז דער זעלבער וואס אין די צייטן פון אלכסנדר דעם צווייטן האט ער געהייסן טרעטיע אטדעליעניע און דעם פריערדיגן האט מען גערופן פעטראפאוולסקי קרעפאסט האט אים גענומען דעם אלטן רעבן אין טייני סאוועט און האט פאר זיי באשטימט א אידישן משרת און להבדיל א גוי אויף זיי צו באדינען. הרב הקדוש ר' משה האט דעם באאמטן געזאגט, אט דעם וואס מען האט אנגעשטעלט דעם משרת האט ער אים געזאגט אז דער רבי פירט זיך צו דאווענען דריי מאל א טאג בציבור, שחרית, מנחה און מעריב. האט אים דער באאמטער געענטפערט אז ער באדויערט זייער וואס ער וועט נישט קענען דערפילן די דאזיגע ביטע. ווארום זיי אלע, סיי דער אלטער רבי, סיי ר' משה און סיי דער צווייטער באגלייטער, מוזן זיין אפגעזונדערט פון אלע אנדערע אידן. ר' משה האט אים פארגעלייגט אז אז אין דעם דערבייאיגן צימער, וואס נאר א וואנט שיידט זיי פאנאנדער, זאל מען דאווענען בציבור, און מען זאל מאכן לעכער אויבן אין וואנט, אזוי אז מען זאל קענען הערן דאווענען און ליינען. מיט עטליכע שעה שפעטער האט מען אזוי געטאן. מאכן א מנין מיטן אלטן רעבן האט מען נישט געקענט, מ'האט צובראכן די וואנט אויבן מ'זאל נישט קענען זען איינער דעם אנדערן, און אין צווייטן צימער האט מען געמאכט א מנין און דער אלטער רבי האט מיטגעדאווענט און מיטגעהערט לייענען. דורך א צייט פון צוויי חדשים, פון כ ח תשרי ביז כ ז כסלו, זענען פארמירט געווארן העכער צוואַנציק קאמיסיעס אין וועלכע עס האבן זיך באטייליגט פארשידענע מענטשן, פאכלייט אין פארשידענע וויסנשאפטן, און פיל פון זיי האבן זיך אינטערעסירט אין רעליגיע שטודיום און אין עניינים פון קבלה און אידישע געשיכטע פון דער תקופה פון די סנהדרין. די קאמיסיעס זענען געווען אין א דירה אין הויף פון טיינע סאוועט, מען האט זיי געגעבן דארטן א צימער, א דירה, זיי האבן דארטן געזעסן און שטודירט די אלע זאכן. אין יעדער קאָמיסיע איז געווען אַ באַזונדערער סעקרעטאַר, אַ מזכיר, וואָס האָט פֿאַרצייכנט די פֿראַגעס און די ענטפֿערס, פֿאַרשריבן עס אין אַ פּראָטאָקאָל. דער אַלטער רבי האָט טייל מאָל געענטפֿערט אויף ייִדיש און טייל מאָל אויף לשון-קודש, און ר' משה פֿלעגט איבערזעצן אויף רוסיש. ווען ער האָט גערעדט אויף ייִדיש, פֿלעג ער עס איבערזעצן אויף רוסיש. און מיט דער דערלויבעניש פֿון אַלטן רבין, האָט ער באַלייגט דעם רבינס רייד מיט א פאסיגער ערקלערונג, ער האט צוגעלייגט דער אלטער רבי האט אים געגעבן רשות ער זאל קענען עס גוט מסביר זיין. ר' משה האט שטארק אויסגענומען ביי די סרורות, די אלע שרים דארטן האבן זייער הנאה געהאט פון אים און האט זייער אויסגענומען ביי זיי, מיט זיין שיינער געשטאלט האט ער זייער אויסגענומען ביי זיי, מיט זיין מסירות'דיגער באנעמען זיך און דער עיקר מיט דער שיינער רוסישער שפראך וואס ער האט גערעדט, און אויך זיין קענען רעדן א גוטן פראנצויזיש האט אויף זיי געמאכט א גרויסן איינדרוק. ווען עס האבן זיך געענדיגט די טעג פון דער פארשונג, וואס דאס איז געווען זונטאג כ ז כסלו ג' דחנוכה, האבן די מיניסטארן פארגעלייגט אז מען זאל דעם אלטן רעבן פריילאזן זיך אריבערצוקלייבן אין א פריוואטער דירה, נישט אין דעם טיינע סאוועט. און אז ער זאל צייטווייליג זיצן אין דער מלוכה שטאט פעטערבורג, ווארום די שררות האבן זיך איבערצייגט אז דער אלטער רבי איז א פעאיקער גענעראל, און אז די מערסטע אידן גייען נאך נאך די חסידים און זייערע נשיאים איבער גאר דער גאנצער מדינה, און אז דעם אלטן רבינ'ס השפעה איז זייער גרויס אויך איבער די נשיאים פון אנדערע חסידישע גרופן. דער צאר האט מסכים געווען צום פארשלאג פון די מיניסטארן אז מען זאל פריילאזן דעם אלטן רעבין זיך צו פירן מיט זיין גאנצער הנהגה ווי ער אליין האט אויסגעשטעלט פון אנהייב אן, מער ניט אז דערווייל ביז צו א באשלוס זאל ער זיצן אין דער מלוכה שטאט פעטערבורג אויף זיין אייגענעם חשבון, ער איז ארויס פון כלא, אבער גיין אהיים קען ער נישט, ער קען זיצן אין פעטערבורג און ער זאל באצאלן, און פאר די עסן און פאר טרינקען און פאר די דירה זאל ער באצאלן. דער אלטער רבי האט זיך איינגעארדנט אין א פריוואטע דירה, זיי שרייבן אין הערה זעקס און פֿופֿציק ס'איז געווען וואזנעסענסקי גאס נומער איין און צוואַנציק דארטן האט ער געגעבן וואוינען. דער אלטער רבי האט זיך איינגעארדנט אין א פריוואטע דירה, און חסידים זענען געווען זייער פרייליך. אזוי זענען אריבער די חדשים שבט, אדר און ניסן, ביז צום טויט פון דעם צאר פאוול, ביז יעמאלט איז דאס געווען, ס'הייסט אז דער אלטער רבי איז געווען דארטן פון אסרו חג, סוכות ביז נאך ביז ניסן הערה זיבן און פֿופֿציק, שבת הגדול ערב פסח איז דער צאר פאוול דורכגעפארן מיט זיין וואגן אויף וואזנענסקי גאס, ער איז אדורכגעפארן די גאס וואו דער אלטער רבי האט געהאט זיין דירה, און דער אלטער רבי איז געשטאנען ביים פענסטער, ווען ער האט אים געזען דורכפארן האט ער זיך איינגעקוקט אין אים און געזאגט, אז דער הוד מלכות איז אראפ פון אים, דער אלטער רבי איז געשטאנען ביים פענסטער און געקוקט ווי ער פארט אדורך זיין גאס, און האט געזאגט אז דער הוד, די שיינקייט פון מלכות איז אראפ פון אים, און ער איז מער נישט ווי פאוול'יוויק, און ער איז מער נישט דער צאר פאוול. די זעלבע נאכט, די ערשטע נאכט פסח, וואס איז געווען מוצאי שבת, האט מען אים דערווארגן, מ'האט אים געהארגעט. אין איינע פון זיינע שיחות דערציילט דער רבי כבוד קדושת אדמו"ר מוהרש"ב אין ספר השיחות תורת שלום, דער אלטער רבי זייענדיג דעם צווייטן מאל אין פעטערבורג איז ער דעם צווייטן טאג פסח אריין צו זיך אין חדר, די מקורבים האבן געמיינט אז ער האט זיך צוגעלייגט, עס איז אדורך א שעה צוויי ביז עס איז געווארן נאכט, און דער אלטער רבי איז נאך געווען ביי זיך אין חדר, איז דאס געווען א וואונדער, און זיי האבן דערפון געהאט א גרויסע עגמת נפש. נאכדעם, אייניקע שעה אין דער נאכט, ס'איז אייניקע שעה אין דער נאכט, דאס איז שוין געווען חול המועד, מוצאי דעם צווייטן טאג פסח, האבן זיי געהערט א קרעכץ, איז ביי זיי געווען אביסל זייער מרה שחורה, זיי האבן אבער פארשטאנען אז עס שטעקט אין דעם באהאלטענע זאכן. ביי האלבע נאכט האט דער אלטער רבי געעפנט די טיר און האט געזאגט, גייט ארויס און גיט א קוק וואס פאר א טומל עס קומט פאר אין גאס, און מען האט זיך דערוואוסט אז די מיניסטארן האבן דער'הרג'עט דעם קעניג פאוול. און זיין זון אלכסנדר דער ערשטער האט פארנומען זיין קעניגליכן פלאץ, דער צווייטער פאפיר וואס ער האט גע'חתמ'עט איז געווען די באפרייאונג פון דעם אלטן רבי'ן. מיר וועלן אם ירצה השם ממשיך זיין אין די קומענדיגע וואך אין דעם סיפור פון דעם ארעסט און באפרייאונג פון דעם אלטן רבי'ן, מיר האלטן אין דעם צווייטן ארעסט.